שמואל בית פרק ט' היינטיגע פרק לערנען אונז נאך א זאך וואס איז געשען כאילו א חלק פון די אוועק שטעלען די מלכות פון דוד, גייט זעהן עס האט א שייכות מיט שפעטער גיימער זעהן ווען עס גייט זיין די מעשה מיט אבשלום א וויכטיגע המשך פון די מעשה, דאס איז אז דוד אונז געדענקען אז דוד האט געהאט א צוגעזאגט פאר שאול בעצם אז ער גייט נישט הרג'נען זיינע קינדער, געהאט א ברית מיט יונתן, איז דוד זאגט, אזוי שטייט הייבט זיך אן די פרק ויאמר דוד. איז געבליבען עפעס פאר בית שאול איך זאל קענען טוען חסד מיט אים ס'הייסט האלטען מיין שבועה מיין הבטחה בעבור יונתן אין אנדערע ווערטער אונז האבן געלערנט שאול'ס דריי גרויסע קינדער זענען געהארגעט געווארען מיט אים אין גלבוע זיין קלענערע זון איך ווייס איש בושת איז געהארגעט געווארען פריער שפעטער גייען אונז לערנען וועגען זיבען אייניקלעך אדער קינדער פון שאול וואס ווערען געהארגעט אין גבעון איז אפשר די מעשה איז געווען נאך יענץ אדער פאר יענץ עכ ש ער זאגט אפשר איז נאך געבליבען עפעס וואס מ'האט איך זאל קענען העלפן קענען טון חסד אין די בית שאול, און זעט אויס מ'האט נישט געוואוסט, האט מען גערופן ס'איז געווען א עבד פון בית שאול, זעט אויס ער איז נאכאלץ געווען די עבד, צו ס'האט נאך ממש געארבעט נאך פאר שאול, ס'איז געבליבן עפעס קרקעות הגם מ'געט עס אים יעצט אבער על כל פנים ער איז געווען ידוע בתור די עבד פון שאול, האט געהייסן ציבא, איז מ'רופט אים, מ'רופט ציבא, און. עס גייט די גאנצע דיאלאג, דו ביסט ציבא? זאגט ער, יא, עבדיך, איך בין דיין קנעכט. און דער מלך פרעגט אים, ס'איז געבליבן איינער פון שאול? ער איז געווען דער סעקרעטערי דערביי, איך ווייס, דער לידער עפעס פון שאול? פרעגט אים. זאגט ער, יא, ס'איז דא א זון פון יונתן, ער איז א נכה רגליים, ער האט צעבראכן די פיס, ער קען, ער איז געלעמט אויף די פיס, ער קען נישט גיין. פרעגט אים, נו, וואו איז ער? זאגט ער, נו, ער איז אין בית מכיר, ביי מכיר אינדערהיים, אין לו דבר, א שטאט לו דבר. דאס האבן מיר שוין געהערט וועגן מפיבושת, בעצם דאס איז מפיבושת וואס אונז האבן שוין געהערט וועגן דעם אז ווען ס'איז געווען די יום בשורת שאול ווען שאול איז געהארגעט געווארן אין גלבוע האט זיין נורס אים געדראפט און ער האט זיך צובראכן זיינע פיס און וועגן דעם איז ער געלעמט. בקיצור רופט אים דוד ער שיקט דארטן בית מכיר זעט אויס ער האט זיך דארט באהאלטן זיי האבן מורא געהאט פון שאול אבער דוד האט אים געשיקט און געברענגט און מפיבושת קומט צו דוד, און ער בוקט זיך צו אים, און די זעלבע זאך, און ער זאגט, מפיבושת, און ער זאגט, יא, איך, דאס בין איך, כ'בין דיין קנעכט. און דוד זאגט, האב נישט מורא, דאס הייסט, ער האט מורא געהאט, ער האט נישט געוואוסט וואס גייט דוד דא טון, איך גיי דיך העלפן, איך גיי דיר טון חסד בעבור יונתן אביך, און כ'גיי דיר צוריקגעבן די אלע פעלדער וואס באלאנגען צו שאול, דאס הייסט, שאול האט דאך געהאט קרקעות, שטחים, ער איז געווען א קעניג, א גביר, זעט אויס, יעצט דוד איז דער קעניג, באלאנגט דאס כאילו פאר אים, איך גיי דיך עס געבן, עס גייט זיין אזוי ווי דיינס. און דו העסט עסן ביי מיר, אתה תאכל לחם על שולחני תמיד, דו העסט זיין כאילו א פארט פון מיין שטוב, פון מיין משפחה, איך וועל דיר געבן צו עסן אויף ביי מיר אינדערהיים. און מפיבושת איז אזוי ווי איבערראשט, ער בוקט זיך, ער זאגט, ווער בין איך? זאלסט מיר געבן אל הכלב המת, א גאנצע צייט לאורך די גאנצע ספר איז כלב המת איז עפעס די די גרעסטע אזוי ווי השפלה וואס א מענטש קען זאגן, אה, א טויטע הונט וואס איך בין. איז דאס איז, איז דוד מאכט די דיל, אז ער רופט ציבא צוריק, דא שטייט נער שאול, ער איז געווען זעט אויס, געווען שאול'ס עבד אדער זיין סעקרעטאר, זעט אויס דא, מען זעט דא אז ער איז געווען אזוי ווי מער אזוי ווי א גרויסע, אפשר אזוי ווי די ראש העבדים פון שאול אדער די פירערס פון שאול'ס ביזנעס, ער זאגט אים קוק, מען האט אים געבן אלעס, איך גיב צוריק אלע שטחים אלע קרקעות פון שאול צו מפיבושת, ער איז די יורש דא פון שאול אפיציעל. און וואס מען גייט זיין איז דו, ציבא, מיט דיינע קינדער, דיינע קנעכט, גיין ארבעטן אויף זיין פעלד, הייסט עס האבן, און ס'וועט עס ברענגען צו אונז, און ס'וועט זיין צו עסן פאר מפיבושת, אנדערע ווערטער, מפיבושת ארבעט נישט, ער איז געלעמט, ער איז דער קעניג, און דער עבד גייט ארבעטן פאר אים, אביסל וועט ער נעמען פאר זיך, פאר זיין געצאלט, און אביסל, די רוב, אדער, וועט ער געבן פאר מפיבושת, זאל אים אויסהאלטן. אבער מפיבושת גייט עסן ביי מיר, ס'הייסט, ס'איז דא עפעס א אומקלארקייט אין דעם פרק, וועגן אז ס'איז דא די קרקעות וואס ציבא דער פירט און נאכדעם מפיבושת עסט ביי דוד, ס'הייסט ס'זעהט אויס פשוט קען מען פארשטיין אז מפיבושת קען דאך נישט גיין, סאו ער קען נישט גיין אהין און גיין צו די געגנט דארט ווי ס'איז געווען די קרקעות פון שאול און צוריק קומען, ער בלייבט אין ירושלים אזוי ווי די פסוק פירט אויס ער בלייבט אין ירושלים און עסט על שלחן המלך, און זיין קנעכט ער נעמט קעיר פון די ביזנעס כאילו פון די קרקעות פון די פעלדער און אזוי ווייטער און ער ברענגט אים זעהט אויס דוד צאלט נישט פאר די גאנצע לחם וואס ער עסט, ציבא ברענגט אפשר פון די לחם אליינס אדער כל פנים ער. משתתף אין די הוצאות. און דער ציבא וואס שטייט דא ער האט פינפצן קינדער און צוואנציג קנעכט, מען גייט זען שפעטער ער האט זיך געהאלטן גרויס אביסל דער ציבא. שוין אקעי אבער ציבא זאגט פאר די מלך איך האלט אהן אלעס וואס דו הייסט מיך, און אזוי מפיבושת גייט בלייבן ביי די קעניג און אזוי איז געבליבן, איין זאך שטייט די פסוק צייכנט צו מפיבושת האט געהאט א קליינע זון האט געהייסן מיכא. איז דא אונז האבן עס געלערנט וואס די חסד וואס דוד האט געטון אז ער האט גענומען די קרקעות פון שאול געבן פאר זיין קנעכט ציבא ער איז געווען דער פירער ער איז געווען בפועל זעט אויס דער וואס די גבאי וואס איז למעשה געפירט דער דער מלך אליינס מפיבושת כאילו נישט דער מלך אבער איז געווען געלעמט אבער ער איז געווען בירושלים פון דוד המלך שטוב ער האט געגעסן ביי אים.